איין מאל איז דא א פיי, א פתוחה, וואו? נאך שבועות פאר ראש השנה, פאר ובחודש השביעי דארטן איז א פתוחה, א פיי. דארטן איז דא א פיי, איבעראל א סמך. נאך פסח פאר שבועות א סמך, די גאנצע סתומות, פארוואס איז דארטן א פיי? נאך שבועות פאר ראש השנה א פיי. דאס איז פתוחה, ווייל דארטן דארף אריינקומען נאך א יום טוב, שבעה עשר בתמוז און תשעה באב. כה אמר ה' צום הרביעי צום הרביעי וצום החמישי יהיה לששון ולשמחה. ס'איז פתוחה, ס'דארף דארטן אריינקומען נאך צוויי ימים טובים. פרשת המועד. אזוי שטייט אין בני יששכר אז די פרשת המועדות איז די וואך אין פרשת פנחס צו טרייסטן כלל ישראל אז די טעג וועלן נהפך ווערן לששון ולשמחה. און ס'איז ידוע פון אפטער רב, ער זאגט אז די כ"א טעג צווישן שבעה עשר בתמוז און תשעה באב, דאס איז די שורש, שורש פון מועדות פון כל השנה, וואס דאס איז אויכעט כ"א יום. די מועדות פון א גאנץ יאר איז איין און צוואנציג טאג, שבת איינס, ראש חודש צוויי, זיבן טעג ימי פסח, נײַן, שבועות צען, צוויי טעג ראש השנה, צוועלף, יום הקדוש, דרײַצן, ז' ימי סוכות ושמיני עצרת, און איין און צוואנציג. על כל פנים, די ימי בין המצרים דאס איז די שורש. שבת, און שבת מברכים מנחם אב די וואך, ער דערציילט, ר' מאטעלע ראחמסטריווקער זכרונו לברכה, דער אלטער ראחמסטריווקער, ער דערציילט אז ער האט עס געהערט פון א זקן וואס איז געווען דעמאלטס אין בית מדרש, אז ביי זיין עלטער עלטער זיידע ביי רבי יוחנ'טשע ראחמסטריווקער איז געווען אמאל שבת מברכים מנחם אב, און ער האט געזאגט דעמאלטס,

על כל פנים, אלע, אין די חושך ווערט נתגלה די גרויסע טאטע. יא. כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו. איז אויף וואס ווארט מען? מען ווייסט מען דאך בית שני מפני מה חרב, מפני שנאת חינם, איז אויף וואס ווארט מען? ווארט מען דאך נאר אויף די אהבת חינם, די אהבת חינם. ס'האט דערציילט דער אלטער בויאנער, ר' מרדכי שלמה, דער אלטער בויאנער האט דערציילט אמאל פאר איינער פון די מאנסיער רבינ'ס קינדער,

יענע וואך אין די צייט איז געווען אין רחוב ראפאפורט אין ירושלים משפחת פערל, דארט איז דא א איד הייסט ער ר' חיים פערל, ר' חיים איז אין חוץ לארץ, און זיין רעבעצן איז יענע וואך דינסטאג צוריק געקומען פון א וועג אפגעמוטשעט, אפגעמוטשעט און זי איז געווען זייער אפגעמוטשעט האט זיך געוואלט לייגן שלאפן אבער זי האט געווארט נאר די קינדער זאלן אהיימקומען פון ישיבה און זאגן א גוטע נאכט און זיך לייגן שלאפן די קינדער זענען אהיימגעקומען האלב צען פון ישיבה און זי איז זיך געגאנגען לייגן שלאפן ווען זי גייט זיך לייגן איינער האט געקלאפט אין טיר ווער איז דאס געווען עפעס א נעבעכדיגע אידענע א פארצארעטע אידענע וואס זי קומט דארטן גאנץ אפט עסן

האט זי געזאגט, איר ווילט מיר טאקע העלפן? קומט העלפט מיר צוצוגרייטן. און זי איז אראפגעגאנגען פון בעט, מען האט איר צוגעגרייט צו עסן, זי האט פארברענגט דארטן א לאנגע צייט כדרכה מיט די אלע מעשה'ס, און פארברענגט דארטן, און זי האט הנאה געהאט שטארק, געגעסן, געטרינקען, הנאה געהאט, זי איז ארויסגעגאנגען, האט איר געווינטשן ס'זאל זיין שמירה אין שטוב, און זי האט איר צוריקגעווינטשן, זי האט איר אזוי ארויסבאגלייט. זאגט אזוי, ר' חיים, די טאטע איז דאך אין חוץ לארץ, איז עפעס א קינד שלאפט אויף די טאטע'ס בעט, אויפן טאטענ'ס בעט, איז א קינד אריין געגאנגען דארטן שלאפן אויפן טאטענ'ס בעט, א קינד, א טאכטער, איז זי צוריק געקומען און זאגט, מאמי ס'דא א שלאנג דארטן אין צימער, א שלאנג, האט זי געזאגט, וואס האקסטו קאפ א שלאנג, ס'איז א לעטא איז עס, א לעטא, א יאשערקע, ער זאגט, ניין מאמי ס'איז א שלאנג. זאגט ער, פרעגט איר די מאמע, פון וואנט ווייסטו ס'איז א שלאנג? ווי האסטו עס געזען אמאל א שלאנג? זי האט געזאגט, יא, זי האט געזען אין די בילדער א שלאנג. זאגט זי, ניין, ס'איז א מייזעלע, אזא דאס. זי האט באלד, זי האט געשיקט שפעטער א עלטערע קינד, זאל יא גיין געבן א קוק וואס טוט זיך. און די עלטערע קינד געקומען צו לויפן און זאגן, מאמי, ס'איז א גרויסע שלאנג דארטן. ס'איז א שלאנג, בקיצור, מ'האט גלייך פארמאכט די טיר, מ'האט פארמאכט אפילו די לעכל פון דעם שלאס. האט מען האט מען פארמאכט מען האט פארמאכט פארמאכט פון אלע זייטן און גלייך גערופן א לוכד נחשים נאר מען האט פארמאכט די טיר און זענען געגאנגען פון ארום און ארום די לוכד נחשים זענען געגאנגען פון די פענסטער האט מען שוין געזען א לאנגע שלאנג אויפן גאנצן בעט פון די מאמע. די לוכד נחשים זיי זענען דארט אריין געגאנגען מיט האבן לוכד געווען האבן זיי געזוכט און בודק געווען זיי האבן געזאגט ס'איז געווען א פארגיפטיגע שלאנג א פארגיפטיגטע שלאנג א נחש ארסי דער אייבישטער זאל אפהיטן ווען די מאמע וואלט געשלאפן מיט וואס ווי ס'וואלט זיך געענדיגט די מעשה דארף נישט מסביר זיין דער אייבישטער זאל אפהיטן אז דאס איז די טייטש פון געווען גרייט דער דער דער דער פארגיפטיגע שלאנג דער אייבישטער זאל אפהיטן וואס איז געווען גרייט אבער דער ארעמאן האט עס געראטעוועט ממש אזא מעשה וואס די גמרא דערציילט ביים בת רבי עקיבא די גמרא דערציילט אין סוף מסכת שבת אַז די חוזים בכוכבים האָבן אים געזאָגט, אַז דײַן טאָכטער אין די טאָג פֿון איר חתונה גייט זי שטאַרבן. און וואָס איז געווען דאָרטן? זי האָט אַרויסגענומען טאַקע די שפּילקע, האָט זי אַרויסגענומען פֿון דעם לאָך, און עס האָט זיך מיטגענומען אַ טויטע שלאַנג. אַז די שלאַנג איז געווען גרייט, האָט רבי עקיבֿא איר געפֿרעגט, האָסט געמאַכט עפּעס אַ מעשׂה טובֿה? האָט זי געזאָגט, יאָ, ביי דער חתונה אַרײַנגעקומען אַן אָרעמאַן, און קיינער האָט זיך נישט וויסנדיק געמאַכט, און מײַן פּאָרציע האָב איך אים געגעבן. נפק רבי עקיבא ודרש אי צדקה תעשון ומובא שלמא משום משנה למיץ עצמו אבער אזא מעשה ווי די הייליגע גמרא דערציילט איז געווען יענע וואך דינסטאג תשפ א אין ראפאפורט אין ירושלים משפחת פערל אז אבער דאס איז טייטש וואס איז טייטש אז אז דער אייבישטער זאל אפהיטן אז מען גייט נישט אראפ צו די צובראכענע אידענע איז אזא מעשה דארף זיין שניים מקרא ואחד תרגום, צוויי מאל איז עס בחזרה און די דריטע מאל פארטייטשן פאר זיך, עס מוז נישט זיין פונקט מיט א צובראכענע אידענע, נאר יעדער איינער מיט זיינס, א שכן אלע קלאפן, וואס בין איך געווארן א גמח דא? בין געווארן א גמח צו א בחור אין ישיבה, וואס בין איך? וואס מען טוט טוט מען נאר פאר זיך, דאס איז גערעכט, וואס מען טוט טוט מען נאר פאר זיך. און אויף דעם צאלט מען שכר אויף די וועלט רבותי, ווי מ'איז מסביר די וואכעדיגע סדרה, די מדרש אויף פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, שטייט לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום זאגט די מדרש, בדין הוא שיטול שכרו, וואס הייסט בדין הוא שיטול שכרו, וואס איז בדין הוא? זאגט די משך חכמה פשוט. פינחס האט דא געמאכט צוויי פעולות, איין זאך, השיב את חמתי מעל בני ישראל, דאס איז א פעולה פון קנאות, קנאת השם צבקות, אפגעשטעלט דעם חילול השם, דאס איז געווען אויף בין אדם למקום וואס ער האט געמאכט, בין אדם למקום, אבער דא איז דאך געווען נאך א זאך, עס האט זיך דעמאלט אפגעשטעלט די מגיפה, ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי. דאס וואס האט אפגעשטעלט די מגיפה דאס איז דאך בין אדם לחבירו גוטס געטון פאר אידן, גוטס טון פאר אידן זאגט דאך די משנה אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, ווען מען טוט א טובה פאר אידן עסט מען די פירות אויף די וועלט, איז בדין הוא שיטול שכרו דארף ער קריגן די שכר אויף די וועלט, בדין הוא שיטול שכרו, פארוואס? ווייל אין דעם חלק וואס איז בין אדם לחבירו איז געווען צוויי פעולות, ס'איז געווען השיב את חמתי מעל בני ישראל, וואס איז די קנאות, וואס איז בין אדם למקום. אבער ס'איז דאך געווען ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי דער בין אדם לחבירו געראטעוועט אידן פון א מגיפה איז ב אויף דעם בדין הוא שיטול שכרו קומט מען שכר אויף די וועלט ווייל האט מען ווי שטייט דאס אז די גאנצע גלות איז נאר אויף שנאת חינם די תיקון נאר מיט אהבת חינם ס'איז געווען אין ירושלים געווען א גאון אין ירושלים געווען רב זעליג בראווערמאן ער פלעגט באקן יעדן ערב שבת אסאך חלות און עס צעטיילט פאר עניי ירושלים א סאך חלות עס צוטיילט פאר עניי ירושלים פאר כבוד שבת. איז געווען דארטן אמאל איינער, עס איז געווען א קשה יום א צובראכענער, איז געווען א סאבעל ער פלעגט שלעפן, שווער געארבעט וועגן אפאר פרוטות, און שווער געארבעט א גאנצע וואך, שוין ער קלאפט אים אין די טיר פרייטאג נאכמיטאג דער דער סאבעל, דער שלעפער, און ער זאגט ער דארף צוויי חלות, האט אים רבי זעליג געזאגט ס'האט זיך געענדיגט.

טאטע וואס ווייל לכויתא נזכר וועגן די צוויי פעטש האסטו אים געגעבן ס'איז דאך שוין נישטא קיין חלות ווייל ער האט געגעבן צוויי פעטש וועגן דעם האסטו אים געגעבן האט ער געזאגט דער קינדער אבער איר דארפט פארשטיין וואס איז געווען די צוויי פעטש פארוואס האט ער עס געגעבן דער מענטש איז נעבעך פארביטערט ער ארבעט אזוי שווער אזא סבל ער שלעפט ארום פארוואס ארבעט וועגן פרוטות לפורטה ער קומט אהיים די איינציגסטע נחת ער קומט אהיים צוויי געשמאקע חלות

נאכדעם האט מען געטראפן רב זעליג אין פארמאכטן צימער, און מען האט געהערט ווי רב זעליג זאגט אזוי צו זיך, זעליג זעליג, פארוואס דארפסטו כאפן צוויי פעטש אויף צו פארשטיין אז מען דארף אוועקגעבן אייגענע חלות פאר יענעם? פארוואס דארפסטו כאפן צוויי פעטש אויף צו פארשטיין אז מען דארף אוועקגעבן אייגענע חלות פאר יענעם? אוי אחי ורעי אהובי וידידי, פארוואס דארף מען אידן כאפן אזויפיל קלעפ פון הימל צו פארשטיין אז מען דארף אהבת חינם אוועקגעבן אייגענע פאר יענעם? וויפיל קלעפ בארץ ובתפוצות דער רבונו של עולם זאל שוין יאמר לצרות ישראל די יאמר לצרות ישראל די אבער וויפיל קלעפ דארף מען כאפן אז מען זאל פארשטיין אז מען דארף געבן די אייגענע פאר יענעם אביסעלע אביסעלע מיט אהבת חינם אהבת חינם ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה מיט דעם וואס מען געבט אוועק פאר יענעם מען געבט זיך אוועק פאר יענעם אין אהבת חינם ווי ער ברענגט אין תורי זהב ברענגט ער פון די רבי ר' איציק דראביטשער אז די וואכעדיגע סדרה שטייט כבשים בני שנה שניים ליום עולה תמיד זאגט ער די דרך איז ביי מענטשן איז אזוי אז מען האט א תרעומת אויף יענעם מען האט עפעס א כעס אויף יענעם מען האלט עס אן אין זיך דעם כעס די טינה בלב אויף יענעם א גאנץ יאר ערב יום כיפור גייט מען זיך איבערבעטן זאגט ער ניין ניין ניין ניין מען דארף זיך איבערבעטן צוויי מאל א טאג פארנאכט דארף מען זיך איבערבעטן אויף וואס מען האט געטשעפעט א גאנצע טאג און אין די פרי אויף וואס מען האט געטשעפעט ביינאכט טייטשט ער אריין אין פסוק, כבשים און כבושים, די כובש זיין די כעס, בני שנה, נאר איין מאל א יאר זאלסטו מאכן סדר אויף דעם, נאר ערב יום כיפור? ניין ניין, שניים ליום עולה תמיד, צוויי מאל, את הכבש אחד, כבש טייטשט ער, וואס דו האסט, האלטסט אן ביי דיר א כעס, תעשה זאלסטו עס מתקן זיין. בבוקר, די וואס דו האסט כועס געווען ביינאכט זאלסטו גלייך אינדערפרי זיך איבערבעטן, ואת הכבש אחד וואס דו האסט כובש געווען די כעס וואס דו ביסט געווען צוקריגט א גאנצע טאג, תעשה בין הערבים זיך איבערבעטן ביינאכט. תעשה מלשון תיקון, מלשון ועשתה את צפרניה. את הכבש אחד איז מען געווען אנגעהאלטן א כעס, וואס מען האלט א טינה בלב, וואס מען האלט די טינה בלב בייטאג, זאלסטו מתקן זיין בין הערבים. און די כבש וואס איז געווען א גאנצע נאכט תעשה בבוקר זאלסטו מתקן זיין אינדערפרי, אזוי ארום און ארום, ווי אזוי טייטשט די דברי בינה, בפרט אין בין המצרים, זאגט צרור את המדינים, מדינים איז דאך לשון מדנים מחלוקת, זאלסט פיינט האבן די מחלוקת, די טעג וואס דאס איז די זאך, און דערציילט די ברכת אברהם פון סלאנים פלעגט עס דערציילן מיט קולות, די סוף מעשה האט ער דערציילט מיט קולות וברקים, פלעגט ער עס דערציילן. און דער כתב אן דערציילט אזוי, אז ס'איז געווען הגאון ר' יום טוב ליפמאן האלפערן דער קאפוליער רב, ווען ער איז געווארן רב דארטן האט ער אויסגענומען צוויי תנאים מיט די ראשי הקהל, די ערשטע תנאי אז מען מאכט נישט קיין שום זאך אין שטאט לא קטן נישט קיין קטן נישט קיין גדול, קיין שום זאך מאכט מען נישט אין שטאט אן איבעררעדן מיט אים, די צווייטע זאך אז איך לערן א גאנצע וואך, איך נעם אויף א עולם נאר מוצאי שבת. איין זאך דו טארסט זיך נישט רירן און מען טאר נישט מאכן גארנישט אין שטאט אן מיר, און ער נעמט אויף א עולם נאר מוצאי שבת א גאנצע וואך האט ער געלערנט. איינמאל איז געווען דינסטאג, איז זיין רעבעצן, דעם רב'ס רעבעצין געגאנגען אין געשעפט קויפן א פיש, זי האט געזען א שיין פיש, א רעביש פיש אזא, האט זי געבעטן זי וויל עס קויפן וויפיל קאסט עס, און ביני לביני איז אריין געקומען די פרוי פון א גביר, פון א גביר, א אשת גביר, און זי האט מוסיף געווען אויפן פרייז, ממילא האט זי עס גענומען, די אשת הגביר, זי האט געקריגן די פיש. האט די רעבעצן צוגעגאנגען צו די פרוי פון די גביר און זאגט, דו ווייסט וואס מען האט ממש צוגעכאפט פון די הענט, איך האב, איך האב געהאלטן אינמיטן עס קויפן, האט זי אויפגעהויבן די קול אויף איר, זי האט איר געפערליך פארשעמט, די רעבעצן. פס, אזא ביזוי כבוד התורה האט זי אוועקגענומען פון די רעבעצן פון דעם אשת חבר די פיש פון רב אויף שבת, און מיט אזעלכע בזיונות זי האט איר מבזה געווען, אזא ביזוי, די ראשי הקהל האבן געוואלט גלייך מקיים פסק זיין מוחה זיין, אבער זיי טארן דאך נישט, ווייל זיי האבן דאך א הוראה פון רב, אז מען טאר, מען דארף רשות פון רב אויף יעדע זאך, מען טאר נישט רעדן אן דעם רב, אן רשות פון רב טאר מען גארנישט טון. און מיטן רב קען מען נישט רעדן נאר מוצאי שבת, און גארנישט געקענט טון פאר שבת. גארנישט געקענט טון. אבער וואס זיי האבן מחליט געווען די ראשי הקהל, היות אז מוצאי שבת דארף מען גיין זיך טרעפן און מען גייט רעדן מיטן רב, האט מען געבעטן פון דעם רב, פון די רעביצן זאל זאל מכשיר זיין די קרקע, דערווארעמען דעם שטח, אנווארעמען דעם רב, אנהיצן דעם רב, און אזוי צו קומען מוצאי שבת זאל מען שוין קענען שניידן ווי מען וויל. ווי האט זי עס געמאכט? ליל שבת האט זי זיך, דער רב קומט אהיים, איז זי געזעצן אן אנדערע טישל, נישט אין די טיש.

און ווי ער גייט מאכן קידוש האט ער א מינוט געגעבן א טראכט, ער פרעגט איר, זאג נאר, ער האט איר געפרעגט ווען איז געווען די מעשה, האט זי אים געזאגט דינסטאג, האט ער אנגעהויבן צו שרייען קולות, דינסטאג! דינסטאג! פון דינסטאג ביז היינט האסטו א טינא בלב אויף א אידישע טאכטער? דינסטאג, דינסטאג, פון דינסטאג ביז היינט האסטו א טינא בלב אויף א אידישע טאכטער? די רעביצין צוחלשט זאגט זי איך בין מוחל, איך האלט שוין נישט קיין טינא בלב, דא האט ער געזאגט ניין חלילה וחס אונז דארף מען איר גיין איבערבעטן, פון דינסטאג ביז היינט געהאלטן א טינא בלב אויף איר, פאר קידוש זענען זיי געגאנגען צום גביר'ס הויז. און ווי זיי האבן געזען, זיי האבן געקלאפט אויף די טיר, זיי האבן געזען אז ס'איז דער רב, זענען זיי, האבן זיי פארשטאנען אז מען גייט זיי אנשרייען פארוואס זיי האבן צוגענומען די פיש, זענען זיי גלייך געפאלן איבערבעטן בבכיות, דער רב, דער גביר מיט זיין רעבעצן, האט דער רב געזאגט, ניין, אונז זעמיר אייך געקומען איבערבעטן, מיר זענען געקומען אייך איבערבעטן. און, און, און, ווען ס'איז געווארן א פיוס בלב שלם, דעמאלטס איז ער געגאנגען מאכן קידוש, דער קאפאליער רב. די ברכת אברהם פלעגט כסדר דערציילן די מעשה, פלעגט ער איבער'חזר'ן דאס זאג איך דינסטאג, דינסטאג. פון דינסטאג ביז היינט האסטו געהאט א טינא בלב אויף א אידישע טאכטער. מ'דארף גארנישט מוסיף זיין רבותי אין די טעג איז אהבת חינם נישט האלטן קיין טינא בלב. עס איז א קביעות אין כבשים בני שנה נישט נאר ערב יום כיפור זאלסטו אראפנעמען טינא בלב זאגט ער שניים ליום צוויי מאל א טאג. דאס איז דאס איז די ריכטיגקייט פון די היינטיגע טעג. נישט נאר מ'מאכט נישט חתונות מ'טאר זיך נישט אפשערן נאר פארשטיין וואס ליגט אונטער דעם. ווי זאגט די וועלט? די וועלט זאגט אז עפעס א פארפאלק האבן חתונה געהאט, א אינגערמאן האט חתונה געהאט, און זי האט געזאגט פאר איר מאן, אז ביי דעם שכן, זי האט געזען די וועש ביי דעם שכן, אז די וועש דארטן איז שמוציג, האט זי געזאגט פאר איר מאן, איך זעה אז דער דער שכן דארטן, ער ווייסט נישט פשוט וויאזוי מען וואשט וועש, ס'איז א שאד, מען דארף אים אויסלערנען, מען נעמט חומר כביסה, חומר, אויף צו אויסצואוואשן וואס מען נעמט דאך חומרים צו אויסצואוואשן, איך דארף אויסלערנען וויאזוי ס'וואשט, ס'איז ממש א מצוה, האט זי געבעטן איר מאן זאל אויסלערנען דעם שכן, האט איר מאן געזאגט ווארט נאך א טאג, מען ווארט אפאר טעג און זי זאגט ווייטער גיב א קוק ס'איז שמוציג די וועש, ס'איז ממש א מצוה, גיי לערן אים אויס וויאזוי צו וואשן, האט ער געזאגט האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט, אזוי ווי ס'איז אריבער א חודש און זי קוקט ארויס. האט זי געזאגט, אך, זעהסט, שוין היינט דא שיינע וועש, דו האסט נישט געוואלט, גיב א קוק דו האסט זיך א, דער אוידער האט געווען, האט שוין א צווייטער אויסגעכאפט די מצוה, א א צווייטער האט עס שוין געכאפט די מצוה האט אים אויסגעלערנט, גיב א קוק די שיינע וועש, האט ער געזאגט קיינער האט עס נישט אויסגעכאפט, איך וועל דיר זאגן, איך בין היינט אויפגעשטאנען פארטאגס, און איך האב אויסגעוואשט אויסגעוואשן אונזערע פענסטער, און ממילא אונזער פענסטער איז געווען פארשטויבעגט, ס'איז געווען מיט שמוץ, און ממילא וועגן דעם, אויסגעוואשט אונזערע פענסטער, ממילא זעהסטו נאר שיינע וועש. דער לימוד, ווייל ווען איך דו האסט א עין רעה וועגן דעם זעסטו ביי יענעם פראבלעמען, אונז וועלן אין די טעג אויסשווענקען די אויגן, האבן א עין טובה אויף יענעם, א גוט אויג אויף יענעם, א עין טובה אונזערע גלעזער וואשן, אונזערע אויגן א עין טובה. יא, דאס איז דאך טעג פון אהבת חינם. וואס איז לכל המשתמע מזה, דאך א מורא'דיגע ווארט פונעם הייליגן חתם סופר אויף א רשי די וואך, דער חתם סופר זאגט עס אין תורת משה פרשת נח, אבער עס איז אויף א רשי די וואך, זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, די גמרא זאגט אין חגיגה דף ד', אז דער רב ביבי בר אביי האט געזען ווי דער מלאך המוות נעמט צו מרים מגדלא דרדקי, האט צוגענומען א אינגע ווייבעלע, מרים וואס האט מגדל געווען קליינע קינדער, א אינגע ווייבעלע, מרים מגדלא דרדקי. האט רבי בר אביי געפרעגט דו האסט צוגענומען א אינגע פרוי און צוגענומען פון די וועלט, וואס טוט זיך מיט די אלע יארן וואס זי האט געדארפט לעבן? זי האט געדארפט לעבן הונדערט צוואַנציק, וואס טוט זיך מיט די אלע יארן? האט ער אים געענטפערט דער מלאך המוות, כד חזינא ווען אונז זעען מיר א צורבא מרבנן דמעביר במיליה, ווען אונז זעען מיר א תלמיד חכם וואס איז מעביר על מידותיו, ער קריגט א מתנה די אלע יארן וואס זי האט נישט געלעבט, זי איז אוועק בקיצור ימים, די אלע יארן וואס עס האט איר געפעלט גייט אריבער צו דעם מעביר על מידותיו, ער קריגט די יארן. זאגט דער הייליגער חתם סופר, משה רבינו האט געוואלט אריין גיין אין ארץ ישראל, האט דער רבונו של עולם געזאגט פאר משה רבינו, ניין ניין, עס האט זיך געענדיגט, דו האסט צו לעבן הונדערט צוואַנציק יאר, עס איז שוין געווארן הונדערט צוואַנציק יאר, עס האט זיך געענדיגט הונדערט צוואַנציק יאר, דו קענסט נישט אריין, דו האסט שוין נישט קיין טאג צו לעבן, דו קענסט שוין נישט אריין גיין, דו האסט שוין נישט קיין טאג צו לעבן. האט משה רבינו געבעטן דעם אייבערשטן, דא איז דאך דא א גאנצע דור פון שישים ריבוא וואס זענען אלע אוועק פאר די צייט, די שישים ריבוא די דור המדבר, אלע אוועק פאר די צייט, און די גמרא זאגט דאך אז פאר וועמען גייט די יארן פון די וואס גייט אוועק בקיצור ימים ושנים פאר וועמען גייט די אלע יארן, פאר איינער וואס איז מעביר על מדותיו, לצורבא מרבנן דמעביר במיליה, פאר מעביר על מדותיו געב מיר פון די יארן אז איך האב נאך צו לעבן, האט די אייבערשטער אים געזאגט דו קענסט עס נישט קריגן, פארוואס? ווייל דו האסט געזאגט שמעו נא המורים פאר כלל ישראל, אזא ווארט המורים, ס'איז א שארפע ווארט אויף כלל ישראל, דו קענסט עס נישט באקומען, ס'פעלט כביכול אין מעביר על מידותיו, דו קענסט עס נישט באקומען. ווער האט געקריגן די אלע יארן, זאגט די הייליגע חתם סופר, פנחס וואס רש"י זאגט די וואך שהיו השבטים מבזים אותו, די שבטים האבן אים מבזה געווען און ער האט געשוויגן, ער האט געקריגן די אלע יארן, אי דערפאר איז חי וקיים עד היום אז ער לעבט ביזן היינטיגן טאג.

איז אנגעקומען אין זשיטאמיר, אין שטאט זשיטאמיר, איז אנגעקומען ערב שבת, און דער עולם איז ארויס געגאנגען מקבל פנים זיין, עס איז געווען אנשים חשובים, און עס איז געווען איינער צווישן די מענטשן וואס זענען אריין געגאנגען מקבל פנים זיין געווען א פשוטער מענטש, א איש פשוט, אבער געווארן א גביר, א שעה משחקת, ער איז געווארן א גביר, שוין איז ער געווארן א גביר. און דער רבי ר' ברוכ'ל האט געזאגט פאר דעם פשוט'ער מענטש, ווילסט אפשר אריינגיין צו מיר אין וואגן? דער עולם האט עס אנגעקוקט מאדנע, עס איז געווען אנשים חשובים, דער רבי ר' ברוכ'ל האט קיינעם נישט מציע געווען פונקט דעם פשוט'ע איד, דעם פשוט'ע איד אריינגיין אין וואגן, דאס האט אביסל פארדראסן דעם עולם, אבער מ'האט געשוויגן, כבודו פון די רבי, דער רבי האט געזאגט. ער איז אריינגעגאנגען אין וואגן, אין וואגן פרעגט אים דער רבי ר' ברוכ'ל איך קען אפשר איינשטיין ביי דיר שבת? זאגט אוודאי הא א זכיה א זכיה פארן רבי ר' ברוכ'ל א שבת דער עולם האט עס זייער אנגעקוקט מאדנע ווייל פונקט דער פשוטע איד ס'איז דא אנשים חשובים ביי אים האט זיך דער רבי מציע געווען צו איינצושטיין ביי אים שבת זונטאג נאך שבת די גאנצע עולם אריינגעגאנגען נעמען ברכות רבי ר' ברוכ'ל און ביניהם דער בעל אכסניא דער פשוטע מענטש און ווען ער איז אריינגעגאנגען פרעגט אים רבי ר' ברוכ'ל דעם פשוטע מענטש האסט אפשר קינדער אין שידוכים? זאגט ער, יא רבי, וועגן דעם בין איך אריינגעקומען, ווייל כ'האב א טאכטער אויף שידוכים, איך דארף א ברכה אויף א שידוך. פרעגט אים רבי ר' ברוכ'ל, איך האב א זון, ווילסט דיך אפשר משדך זיין מיט מיר? זאגט ער, אוודאי! גלייך געבן די האנט, מזל טוב! און אויף דעם שוין ותהום כל העיר. אויף דעם שוין געווארן ותהום כל העיר זשיטאמיר, איז געווארן, דער רבי האט זיך משדך געווען דעם פשוט'ע איד, ס'איז נישט נאר דאס, נאר ס'איז אסאך ערגער. ולא עוד, נישט נאר ער איז געווען א פשוט'ער איד, נאר צוואנציג יאר פריער איז ארויסגעגאנגען א שווערע לעז אויף דעם מענטשן, אויף דעם פשוט'ער מענטשן, עד כדי כך אז מען האט אים, מען האט אים, מען האט מוציא געווען א לעז אויף אויף זייער נישט קיין גוטע זאכן, און מען האט אים ארומגעפירט אין גאנץ שטאט בבושות גדולות, מען האט געזאגט ככה יעשה לאיש אשר יעשה נבלה כזאת, איז ערב שבת דער רבי ברוך האט אים אריינגענומען אין וואגן, האט מען עס נישט געוואלט דערציילן דעם רבי. האט ער האט זיך איינגעלאדענט ביי אים אויף שבת האט מען נישט דערציילט אבער ווערט מחותן מיט אים מיט אזא איינעם וואס איז געווען אזא הוצאת לעז אריינגעגאנגען גלייך א משלחת צו רבי ר' ברוך'ל מען האט אים מודיע געווען מען האט אים מודיע געווען די חשיבות פונעם נייעם מחותן די חשיבות פונעם נייעם מחותן שוין האט רבי ר' ברוך'ל געזאגט אזוי אז די מעשה איז אזוי זייט איך האב אים נאר געזען ווען ער איז געקומען מקבל פנים זיין האט ער מוצא חן געווען ביי מיר האט געהאט א נשיאות חן ביי מיר, און וועגן דעם האב איך טאקע אריינגעשטאנען ביי אים אין שטוב, און פון ווען איך בין נאר אריינגעגאנגען צו אים אין שטוב, האב איך געהאט עפעס א מורא'דיגע תשוקה זיך משדך זיין מיט אים, און ווייזט אויס אז מ'האט דאס געפירט פון הימל, דארף אזוי זיין. בתוך הדברים האלה, הערט, בתוך הדברים האלה, איז דער רבי ר' ברוך'ל דאך געווען אין זשיטאמיר, איז ער געגאנגען באזוכן, ווער איז געווען אין זשיטאמיר, איז געווען דער הייליגער אור המאיר, איז ער, דער אור המאיר האט שוין נישט געלעבט, ער איז געגאנגען באזוכן די רעבעצן די אלמנה פונעם אור המאיר, רבי ר' ברוך איז אריינגעגאנגען באזוכן, ס'איז געווען זונטאג אויך, האט אלץ בתוך הדברים האלה, ער גייט אריין באזוכן צו די רעבעצן פונעם אור המאיר, די אלמנה, ווי ער קומט אריין האט זי אים געזאגט ברוך הבא צדיק הדור, פרעגט ער וואס איז דאס? נעכטן בין איך געוואר געווארן אז דו ביסט צדיק, נישט נעכטן, היינט בין איך געוואר געווארן אז דו ביסט צדיק הדור, וואס איז? האט זי באוויזן, די אלמנה פון אור המאיר האט באוויזן פארן רבי ר' ברוך, ס'איז ביי די פענסטער געשטאנען מיין מאן די אור המאיר פאר צוואנציג יאר, ווען מען האט דעם מחותן דיין ארום געפירט ברחובות העיר, און מען האט געזאגט ככה יעשה לאיש אשר יעשה נבלה כזאת, ווען מען האט אים אזוי מבזה געווען, האט ער, און ער האט מיר געזאגט, ער איז געשטאנען דא ביי די פענסטער, און געזאגט, דו זעסט, מען פארשעמט דא א מענטשן וואס איז ריין פון פשע, הלוואי זאל איך זיין אזוי נקי, אזוי האט געזאגט אור המאיר, הלוואי זאל איך זיין אזוי נקי אין בית דין של מעלה נאך הונדערט און צוואנציג פונקט ווי ער איז ריין.

וואס דאס שטייט שוין אין ספר חסידים אין רט"ז, דער ספר חסידים שרייבט אין רט"ז, אם ראית רשע ועשיר, דו זעסט א רשע און ער איז א גביר, און מצליח, דו ווייסט פארוואס? ווייל ער דארף מאכן פיינע שידוכים, און קיינער וועט זיך נישט וועלן משדך זיין מיט אים ער איז א רשע, דערפאר ווערט ער א עשיר, כדי די עולם זאל זיך משדך זיין מיט אים. יעצט א תשובה, יעצט האב איך צוויי קשיות. איר פארשטייט פארוואס ער האט געלט? ער האט געלט ווייל מען זאל זיך וועלן משדך זיין מיט אים. איך ביידע פארשטיי איך נישט, פארוואס זאל מען זיך וועלן משדך זיין מיט אים, און פארוואס האט ער געלט? מיט די ספר חסידים ווייסט פארוואס? איינע פון די צוויי. אדער וועגן זכות אבות אויף דעם ווען מאכן פיינע שידוכים.

מחותנים זיצן איינער לעבן צווייטן, ער איז דא געווארן מחותן מיטן רבי ר' ברוך זאל זיך אויבן אין הימל האט אים עס אויך גוט געטון, ארום און ארום. אבער לאמיר בלייבן דא אויף די וועלט, וויסן וואס דאס הייסט אין יעדע זאך, אין יעדע זאך ווען מען ווייסט און מען פארשטייט, דאס ניצט נישט אן די בזיונות בחוץ ובבית ובחוץ, ווי דער חוזה מלובלין זאגט די וואך די הייליגע חוזה, און ער זאגט כבשים בני שנה תמימים שניים ליום עולה תמיד זאגט די חוזה מלובלין אזוי, כבשים זאגט ער כבשים מען דארף זיין א כובש כעסו, כובש כעסו זיין א מעביר על מידותיו, און ממילא וועסטו ווערן בני שנה ווערסטו גלייך כובש כעסו פארמאכסט די מויל ווערסטו בני שנה כמנוקה בלא חטא כבן שנה בלא חטא. ווייסט ווען דו דארפסט עס מאכן זאגט ער שניים ליום צוויי מאל א טאג פאר ווען דו גייסט אריין אין שטוב ער זאגט כי בבית המדרש אינו שכיח שיכעס דארטן ביסטו א וואוילער געשמאקער און בשוק איז אויכעט אינו שכיח דארטן איז ער א באטאמטער א געשמאקער אין שטוב דארט מאכט ער די גיהנום זאגט ער שניים ליום צוויי מאל א טאג זאלסטו כובש זיין דעם כעס צוויי מאל שחרית וערבית, יקבל על עצמו שלא להקפיד כלל, צוויי מאל א טאג זיך מקבל זיין איידער דו מאכסט אויף די טיר פון שטוב אינדערפרי און איידער דו מאכסט אויף די שטוב פון ביינאכט, כי בבית הכנסת זאגט ער אינו שכיח שיכעס, וכן בשוק לא יקפיד כי אם בבית הוא שכיח. און ממילא זאגט ער, דורך דעם וועט ער זיין תמימים, וואס טייטש תמימים, ער וועט נישט קומען לידי גאווה בד' סמים. און דורך דעם עולה תמיד וועט ער זיין שטענדיג א עולה, נאר עולה מעלה מעלה. שניים ליום צוויי מאל א טאג מקבל זיין נישט זיין בכעס. צוויי מאל א טאג ווען אין די צוויי מאל איידער ער גייט אריין אין שטוב. כי בבית הכנסת אינו שכיח שיכעס, דארטן איז ער א באטאמטער, ער איז א גרויסער בעל חסד דארטן. ווי האט ער געזאגט דער פשעווארסקער? אז אינדרויסן ווישט ער אפ די בלוט, און מען קומט אהיים טרינקט ער די בלוט. די אייבישטער זאל אפהיטן. איר פארשטייט? אז אינדרויסן איז ער א בעל חסד לעשות כרצון איש ואיש, ער קומט אין שטוב איז די איין ושתי האט ער געהארגעט, איז א בעל חסד ווי אחשוורוש. אינדרויסן לעשות כרצון איש ואיש, יעדן איינעם האט ער געמאכט ל ע, אבער אין שטוב דארט מיט איין ושתי האט ער געהאט די האט ער אוועק געהארגעט. נאר פארקערט! די וואך איז דאך שבת די יארצייט פון הייליגן רמ"ק די הייליגע תומר דבורה, אוי! איז ידוע אז דער תומר דבורה ר' דער ערשטער ר' שלמה'לע באבובער פלעגט זאגן אז פון דעם ספר בין איך געווארן רבי. ער זאגט פון דעם ספר בין איך געווארן רבי. דער ספר האט מיר אויסגעאיידלט די מידות. גענומען פון אלטן פון קעלם מען פלעגט זאגן אז דאס איז די שלחן ערוך פון מידות שלחן ערוך פון מידות שטייט אין של"ה הקדוש שטייט ער שרייבט אין די הסכמה די איז געווען אויפן ערשטן דפוס שנת ש פ א שרייבט ער די הסכמה שרייבט ער וכל מי שרגיל בספר הזה ואומר אותו בכל שבוע או בכל חודש ער זאגט עס דעם ספר בכל שבוע בכל חודש מובטח לו שהוא בן עולם הבא ואשרי לו וטוב לו מובטח לו שהוא בן עולם הבא ידוע אז סאטמאר רב פלעגט איבערזאגן פון הייליגן דברי חיים אז א סגולה קעגן יענע מחלה איז די ספר תומר דבורה א סגולה קעגן יענע מחלה ישמח ישראל ווען איינער וואס האט מזכיר אין יענע מחלה האט געהייסן גלייך לערנען א ספר תומר דבורה

זאגט ער, א צווייטער וואלט געקענט זאגן, איך זאל דיר געבן, ווי זינדיג נישט מיט מיינע כוחות, און דעמאלטס וואלט ער געגאנגען גלייך, וואלט דער מענטש גלייך געגאנגען, ניין, דער אייבערשטער גיבט אים ווייטער כח, און מיט די כוחות זינדיגט ער, און פארשטייט, און זאגט ער, די לימוד פאר אונז, מען זאל עס נאכמאכן, וואס הייסט נאכמאכן? בעל הביתיש גערעדט, גיבסט אים טויזנט דאלער, און געגאנגען, מיט דעם געמאכט וואס איז געווען קעגן דיר, קליין גערעדט, גייסט מיט דעם, זינדיגסט קעגן אים, און ער איז ממשיך צו געבן.

ועם היות שהאדם חוטא בכח ההוא, דו זינדיגסט מיטן אייבערשטנ'ס כוחות, זינדיגסטו קעגן אים, לא מנעו ממנו כלל, נעמט ער דיר נישט אוועק די כוחות, אלא סובל הקדוש ברוך הוא עלבון כזה, להיות משפיע בו כח תנועות איבריו, והוא מוציא אותו כח וואס דער רבונו של עולם גיט דיר באותו רגע בחטא ועוון ומכעיס, והקדוש ברוך הוא סובל. למשל מיט די סובל, זאגט דער רמ א, זאגט דער הייליגער רמק ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב ההוא חס ושלום, דער רבונו של עולם קען נישט מונע זיין דעם טוב, שהרי בכוחו, שהרי בכוחו ברגע כמימרא לייבש ידיו ורגליו כעין שעשה לירבעם, מיט א מינוט ווארום ווען ווען מען נעמט אוועק פון דיר דעם כח וואס ועם כל זאת שהכח בידו, און די יד פונעם אייבערשטן להחזיר הכח הנשפע ההוא, והיה לו לומר, דער רבונו של עולם קען זאגן, מען דארף זאגן כיוון שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך ולא בשלי. דו זינדיגסט קעגן מיר, זינדיג מיט דיין, נישט מיט מיין כוחות, און דעמאלטס וואלט ער גלייך געגאנגען דער מענטש פון די וועלט. לא מפני זה מנע טובו מן האדם, ניין, ער נישט מונע די גוטס אלא סובל עלבון והשפיע הכח והיטיב לאדם טובו, הרי זה עלבון וסבלנות מה שלא יסופר, ועל זה קוראים מלאכי השרת להקדוש ברוך הוא מלך עלוב.

און ער זינדיגט מיט דיר, מיט דעם איז ער פושע אקעגן דיר, און דו זאלסט זיין ועם כל זאת לא יאסוף טובתו מן המקבל. יא, ס'איז זמנים פון אהבת חינם, און מ'האט געשמועסט פריערט, בייטן די אויגן, וואשן די פענסטערס, און זען ביי יענעם נאר גוטס, יא, ער דערציילט עפעס א אשכול מפורסם. א ראש כולל מפורסם האט מיר דערציילט ער איז געווען אין אמעריקע יעצט דעם זומער און וועגן דעם כולל ער האט דערציילט דארטן אז מען רעדט וועגן אנשים מפורסמים וואס איינער פון די ברודערס איינער פון די ברודערס איז געווען ביי די פערציג שוין צען יאר זעט ער נישט אויף איין אויג. צען יאר זעט ער נישט אויף איין אויג, און די לעצטע ווינטער האט זיך אנגעהויבן דארטן א געשעפט מיט די אנדערע אויג, די אנדערע אויג האט אנגעהויבן אראפצוגיין מטה מטה, ביז פאר פורים האט ער שוין אכציג פראצענט נישט געזען אויף די אנדערע אויג, איין אויג זעט ער בכלל נישט, די אנדערע אויג אכציג פראצענט האט ער שוין נישט געזען, מען האט מאבחן געווען פאר פורים דאקטוירים מען מוז אים ארייננעמען אין אפעראציע אויף צו ראטעווען, מען האט אים אריינגענומען אין אפעראציע און ער איז ארויסגעקומען אסאך ערגער וואס איז געווען.

און מתבונן זיין, פארגינען יענעם, פארגינען יענעם. יענער, יענער פארברייטערט די דירה מיט נאך א צוויי דריי מעטער, אה, ברוך השם. יענער האט א שידוך געטון, און איך שטיי שוין, איך שטיי, איך קנאק מיט דריי קינדער, אה, ברוך השם, יענער האט זיך א שידוך געטון, ברוך השם. יענער, זינים איז אלע, און איך בין, ביי מיר ליידער לא עלינו פארקערט. זיך מתבונן זיין, הנאה מיט יענעם, זיך מתבונן זיין דריי מאל א טאג. זאגט ער, זאגט ער, די ארבעט איז בכלל נישט לייכט, עס איז בכלל נישט קיין לייכטע ארבעט, מען האט מקבל געווען אויף זיך עין תחת עין, מען דארף אים ראטעווען די אויג, נעמען אויף זיך עין טובה, עס איז נישט געווען לייכט, זאגט ער א מורא'דיגע מעשה, זאגט נאך א חודש צייט, נאך פסח, זיי האבן עס מקבל געווען נאך פורים גלייך, נאך פסח איז די אויג האט אנגעהויבן צו זען בעסער און בעסער, ביז ער האט געזען צוויי וואכן נאך פסח נארמאל אויף די אויג. די אויג וואס מען האט אפארירט, וואס נאכן אפאראציע איז שוין געווארן נאר צללים און עס איז געווארן ערגער, און נאך א חודש וואס זיי האבן מקבל געווען, האט ער האט עס אנגעהויבן צו זעהן בעסער און בעסער ביז ער האט עס אנגעהויבן צו זעהן ברוך השם אויף דעם אויג כאחד האדם. אבער לא עוד, עס איז געווען א גרעסערע חידוש די לעצטע צייט דארטן, ער האט אנגעהויבן צו זעהן אויף דעם אויג,

אויף ביידע עיניים איז ער געגאנגען צו זעהן, עין תחת עין. דער כלי יקר ברענגט אין פרשת חיי שרה, ער זאגט דארט אין קלארע ווערטער, אז איינער וואס האט א עין טובה אויף א צווייטן איז נישט שולט קיין עין הרע. ער איז מסביר דארטן, ווער ס'געדענקט אין פרשת חיי שרה, אליעזר עבד אברהם האט געגעבן פאר רבקה, האט ער געגעבן א בקע, נעזם זהב בקע משקלו,

זאגט ער במילא אליעזר עבד אברהם האט בודק געווען רבקה ער האט געזען זי האט א עין טובה זי וויל אים געבן נאך טרינקען און נאך טרינקען יא ממילא האט ער איר גלייך געגעבן די בקע וואס איז מכפר אויף עין הרע און ס'איז מגין שרייבט ער כל בעל עין יפה ניצול מעין הרע ראיה מיוסף יוסף הצדיק איז געווען א בעל עין יפה מפרנס געווען אלע ברידערס משם רועה אבן ישראל פאר דערפאר איז ער נתברך געווארן בן פורת עלי עין עולי עין שלמעלה מן העין זאל נישט שולט עינא בישא וכן רבקה זאגט ער בזכות שהיתה בעלת עין טובה תזכה למצות השקלים שטעמם להצילם מן עין הרע בשעת המספר. שטייט די וואכעדיגע סדרה שטייט נאך שני א פסוק ובני פלוא אליאב. זאגט דער ברית אברם פון זאלאזיצער מגיד ער זאגט פלוא איז מלשון מופלא ומכוסה פארהוילט א מענטש גייט אריבער אמאל זאכן וואס עס איז פארהוילט ער זעט נישט ער ווייסט נישט וואס גייט דא פאר געדענק אלי אב ס'איז פון דעם גאט דער גרויסער טאטע ובני פלוא ווען ס'גייט אריבער אויף אזעלכע פארהוילטע זמנים וואס מען זעט מען פארשטייט נישט געדענק אלי אב ס'איז פונעם גרויסן טאטן פונעם גרויסן טאטן און האף נאר צו אים, און ער וועט דיר העלפן האפן צו אים, זיך מחזק זיין מיט אים, ווי האט ער געזאגט דער חפץ חיים, א וואס הייסט דאס א העכערע איד, א העכערע איד וואס הייסט, זאגט ער ווען דו באגעגנסט זיך מיט א וואנט, איז א העכערע איד זעט ער פון די אנדערע זייט פון וואנט איז דא גוטע זאכן, פיירות מיט ירקות, העכער, זאגט ער די זעלבע זאך ווען א מענטש באגעגנט זיך מיט עפעס א וואנט, צרות, אבער א העכערע איד ווייסט ווארט אביסל ס'ווארט דיר אין די אנדערע זייט ווארט גוטע זאכן, דאס הייסט א העכערע איד, א העכערע מענטש ער זעט אין די אנדערע זייט פון וואנט ווארט גוטע זאכן, ער ווייסט, ער ווייסט אביסל זיך מחזק זיין אין יעדן מצב, אין יעדן מצב איז ער איז ער זיך מחזק.

עס שטייט אין דברי ישראל, ער זאגט עס אביסל אנדערש, ער זאגט אזוי, איינער אמאל אריינגעגאנגען צו א דאקטאר, ס'האט אים וויי געטון די פיס, דער דאקטאר האט אים בודק געווען, מאכט פיקטשערס אויף די פיס, זאגט ער די פיס איז בסדר גמור, אין קאפ דארף מען בודק זיין, מען האט בודק געווען אין קאפ האט מען געזען אז אין מח, דער וואס גיבט די פקידות פאר די פיס, אין קאפ גיבט דאך, קריגט מען דאך אלע פקידות אויף די אלע איברים, אין מח דער וואס גיבט די פקידה אויף די פיס דארטן איז עפעס נישט בסדר, דארטן איז, זאגט ער ווען א מענטש האט צוטון מיט די פיס, צו צו ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, יא? אם אמרתי מטה רגלי, די געלט עפעס איז געגאנגען פייפן? גייט ער מאכט נאך א ביזנעס, נאך חובות. שאו את ראש, עפעס אין קאפ איז נישט בסדר, זיי מסדר, צו יעסוק בתורה, שאו ראש זיי מסדר די אמונה אין קאפ, זיי מסדר דיין קעפעלע, עס מסדר זיין אביסל די אמונה אין קאפ.

סגולה נוראה לפרנסה און להצלחה עס זאגן יעדן טאג, אזוי האט דער תפארת שלמה געזאגט, און דער תפארת שלמה אליין האט עס געזאגט צוויי מאל א טאג, בוקר וערב, וואס איז די תפילה, די עולם געדענקט נאך דעם ניגון, יא? רבון העולמים ידעתי ידעתי, רבון העולמים ידעתי, כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר, ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות, וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולתמוך נפשי, מבלעדי עוזך ועזרתך אין, עצה וישועה. נו וואס איז ווייטער רבותי? די ניגון האט זיך גענדיגט אבער עס איז ממשיך די תפילה. ואם חלילה יחפצו כולם בהרע אז אתה בחמלתך תשים עיניך עלי ותשקיף עלי השקפה לטובה ממעון קדשך הנה חבלים נפלו לי בנעימים ישועתי ועזרתי כו'. איר הערט רבותי די גאנצע תפילה מ'איז נישט מתפלל איין ווארט אויף פרנסה. כ'בין נאר מתפלל מ'זאל זיין תקוע ביי מיר אין הארץ די אמת'קייט, אז אפילו די גאנצע וועלט וועט מיר העלפן מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישועה, און טאמער אלע ווילן שלעכטס טון, דו וועסט קוקן אויף מיר גוט, בין איך א געהאלפענער. העלף מיר אז דאס זאל זיין ביי מיר אין הארץ, און דאס איז די סגולה נוראה לפרנסה ולהצלחה, איר פארשטייט? שאו את ראש, וועסט פאררעכטן דעם קאפ, וועט שוין זיין פיס, וועט שוין זיין די געלט. זהו שאמר הכתוב אם אמרתי מטה רגלי, אז מען דארף א ישועה, ס'איז נישט נאר אין געלט אין אלע זאכן, זיי מסדר די אמונה.

במה דברים אמורים, דרייט זיך ארום די אינגערמאן, ער האט כינים פון אלע זייטן, דא בייסט אים אין שטוב, דא דער ראש כולל, דא מיטן באנק, וועמען נישט? ס'בייסט אים פון אלע זייטן, עפעס אין קאפ נישט בסדר, זאג איך, מסדר זיין אין קאפ אמונה. ווי האט ער געזאגט, וואש אויס דיין פענסטער, וועט זיין דארט אין סדר. דיין פענסטער וואש אויס, וועסט נישט זען אזעלכע שמוציגע וועש אינדרויסן. שאו את ראש. אז שאו את ראש און דו וועסט וויסן אין יעדן מצב, לייג אריין אין קאפ די אמונה, ווי די קאברינער געזאגט א באקאנטע ווארט אז אין יעדן גולה וועסטו אריינלייגן דעם א' דעם אלופו של עולם ווערט גאולה, לייג אריין דאס וויסן אין יעדע זאך די אייבישטער, נאר א מענטש נעבעך לעבט אזוי, ס'איז געשען מיט אהין מיט אהער, ווי האט רבי אלחנן וואסערמאן געזאגט, רבי אלחנן וואסערמאן אז מען קוקט אריין פון א לעכל, ווען מען זעט א פעדער שרייבט, זעסט פון א לעכל זעסטו וואס טוט זיך אינעווענדיג, זעסט א פעדער שרייבט, טשי א פעדער קען שרייבן אליין? זעט א פעדער שרייבט! אפילו ער מאכט א גרעסערע לעכל, דעם זעט ער, נע, נישט קיין פעדער שרייבט, א פעדער קען נישט שרייבן, ער זעט א האנט שרייבט, א האנט שרייבט, א האנט שרייבט, א האנט קען שרייבן, ס'איז אויך עפעס א דבר, ער מאכט א גרעסערע לעכל, זעט ער וואס, א מענטש שרייבט, אז ס'איז א מענטש. זאגט ער די זעלבע זאך, א מענטש האט קיין שכל, דרייט זיך ארום, ער זאגט דאס איז געשען, מיט יענץ איז געשען, ווען דו ביסט מציץ מן החרכים, וועסט וויסן אז דער אייבערשטער טוט אלץ, שאו את ראש, זיי, זיי פארשטיי זיך גוט, רעד זיך גוט ארויס, אז ס'איז דער אייבערשטער, וועט זיין רואיג, וועט זיין לעכטיג. איציקל זאגט כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד. א צדיק א צדיק ביי יעדע זאך ווייסט ער איז מיטן אייבערשטן און די אייבערשטער איז מיט אים און ער איז רואיג. א רשע זאגט ס'פארלוירן ס'פארלוירן ער וויל זיך פארלירן אויך אפט. זאגט ער כי יודע השם דאס איז דרך צדיקים. דרך צדיקים זאגט ביי יעדע זאך יודע השם יעדע פראבלעם די אייבערשטער ווייסט פון אים ס'איז יודע השם. אבער דרך רשעים איז תאבד זאגן זיי ס'פארלוירן ס'פארלוירן. א איד ווייסט כי ידע השם, ס'איז מיטן אייבערשטן, ער איז מיטן אייבערשטן, און ער איז זיך מחזק מיטן אייבערשטן, ער ווייסט כי ידע השם. איז דא דא א מאמר פון בעל שם הקדוש, ער זאגט אז ווען איינער איינער שטעכט דיר מיט א נאדל, איז ער אין כעס אויף אים, געוואלד קוקן וואס ער האט מיר געשטאכן, געוואלד קוקן וואס ער האט מיר געשטאכן, האט אמאל די זעלבע שטעך האט געגעבן א דאקטאר, און נישט נאר איז ער נישט אין כעס אויף אים, נאר ער וועט אים נאך באצאלן אויך. זאגט דער בעל שם הקדוש,

זי האט עובר געווען עפעס א עבירה, די מלכה האט עובר געווען עפעס א עבירה, וואס דער מלך איז שומר חוק, אויף דעם עבירה דארף מען גלות, האט מען געהייסן איר ארויפנעמען אויף א שיף, און דעמאלטס בימים ההם איז דאך די ספנים האבן נישט געהאט גארנישט מיט די מלוכה, זיי האבן נישט געהיטן, זיי זענען נישט געווען כפוף צו די חוקי המלכות, און ממילא ווער עס איז ארויפגעקומען אויפן שיף האבן זיי געפייניגט, און די מלכה האט געדארפט ארויפגיין אויפן שיף, ווייל זי האט דאך עובר געווען די עבירה. און מלך במשפט יעמיד האט געדארפט היטן אויפן געזעץ, האט מען ארויפגענומען אויפן שיף, און ס'איז איר געווארן טונקל פאר די אויגן, ס'איז דא די ספנים, זיי פייניגן, זיי מוטשען, זיי רייסן, ס'איז געפירליך מיט השפלות, זאגט ער, זי האט זיך געפייניגט און געמוטשעט, זאגט ער, איין זאך האט זי נישט געוואוסט, וואס האט זי נישט געוואוסט? אז דער רב החובל דער ראש הספנים איז ווער?

און געוואלט זיי האבן געווארט ביים ביים באן ביים באן סטאנציע האבן זיי געווארט אין בראנאוויטש און דארטן האבן זיי געטראפן א זעלנער א רוסישער זעלנער וואס איז געווען א כולל אינגערמאן ער איז געווען א כולל אינגערמאן געווארן א רוסישער זעלנער איז דאך אזא צער, דער עולם ווייסט דאך וואס הייסט עס ער איז געווארן א זעלנער א מיליטערער די אייבישטער זאל אפיטן וואס דאס איז געווען די אייבישטער שומר ומציל זיין און זיי האבן אזוי איז עס געווען אזא צער און זיי האבן געזען ווי ער איז פרייליך האט מען אים געפרעגט וויאזוי ביסטו זיך מחזק מיט א שמחה אין אזא מצב איז דאך דא אין מיליטער נישט קיין רחמנות נישט קיין גשמיות, וויאזוי ביסט דיך דא מחזק מיט אזא שמחה? האט דער זעלנער געענטפערט פאר די צוויי תלמידים פון יסוד העבודה, האט ער זיי געזאגט אזוי, פארן רבונו של עולם וואלט דאך געווען אסאך א גרעסערע נחת רוח ווען איך בין אין שטוב מיט מיינע קינדער, ווען איך לערן מיט די קינדער, ווען איך לערן אין כולל, ווען איך ארבעט אריין אין זיי, וואלט דאך דער רבונו של עולם געהאט אסאך א גרעסערע נחת רוח. נאר פארוואס האט דער אייבערשטער מיר געשיקט דא אין צו די מיליטער? ווייל דער רבש"ע זעט אז פאר מיר, פאר מיין נשמה, א תיקון פאר מיין נשמה איז בעסער איך זאל זיין דא, איך זאל אים ארבעטן דא אין דעם מצב, אין דעם טונקעלע מצב. איז די טייטש אז דער רבש"ע איז מוותר אויף זיין גרויסע נחת רוח אלץ וועגן פאר מיין נשמה זאל איך נישט זיין פרייליך? אז דער רבש"ע איז מוותר אזוי אויך רבותי, דאס מוז דאך נישט זיין מיט קיין מיליטער, מיט קיין רוסישע מיליטער, איך מיין נאר יעדער איינער אין זיינע נסיונות, דער רבש"ע וואלט געהאט אסאך נאך מער נחת רוח ווען דו ארבעטסט אים אן די נסיונות, זיצט אין שטוב און לערנט נאך א הרחבת הדעת. וואס האט דעסמאל אויסגעפעלט די אלע מוטשעריי? פארשטיי גוט אז דער רבושע וואלט געהאט אסאך מער נחת רוח ווען עס אן קיין נסיונות, אבער פאר דיין נשמה ווייסט די אייבישטער איז בעסער מיט די נסיונות, איז דער רבושע מוותר אויף זיין נחת רוח וועגן די טובה פון דיין נשמה. די ליטן וועלן זיי נישט זיין פרייליך, ביז די תלמידים פון יסוד עבודה צוריק געקומען מיט אזא מיט אזא מסר.

אוודאי קען מען מתפלל זיין אז ס'זאל נישט זיין בכלל קיין שטיינער, און אפילו זיין שטיינער און נישט פילן, אבער וואס זאגט ווייטער דער פסוק? שטייט ווייטער אין פסוק כי אתה השם מחסי, פארוואס איז די אלע זאכן לא תאונה אליך רעה כי מלאכיו יצוה, פארוואס כי אתה השם מחסי, וואס איז טייטש כי אתה השם מחסי? רשי הקדוש זאגט אז די אלע זאכן ווייסט פארוואס איז לא יסיני עליך רעה, כי אתה אמרת השם מחסי, ווייל דו האסט געזאגט השם מחסי. ווייל דו האסט געהאפט צום אייבערשטן, דו האסט געזאגט השם מחסי, וועגן דעם קריגסטו די אלע שמירה עליונה, ווייל דו האסט געזאגט השם מחסי. זאגט רש י והרי זה מקרא קצר, ס'פעלט דא א ווארט, ווייל ס'האט געדארפט שטיין כי אתה אמרת השם מחסי. האט ער געטייטשט זייער שיין, האט ער געזאגט כי אתה אמרת, ווייל דו האסט געזאגט השם מחסי. זאגט רש י והרי זה מקרא קצר, וואס בעט מען פון דיר? דאווענען, ענדיגן גאנץ תהלים? אדער צוויי ווערטער השם מחסי. וועגן דעם וועסטו קריגן אזא גרויסע שכר, והרי זה מקרא קצר? רשי זאגט סך הכל צוויי ווערטער זאג השם מחסי אין יעדן מצב זאג שאו את ראש, הייב אויף דיין קאפ זיי זיך מחזק מיט אמונה אין אייבערשטן, אין יעדן מצב זיי זיך מחזק מיט אמונה אין בורא כל עולמים, כי אתה אמרת השם מאכסטו, וועגן דעם זענען די אלע שמירות על כפיים ישאונך. ווי זאגט דער רבינו יונה, ער האט א לשון פון ראשונים כמלאכים רבינו יונה, און ער זאגט עס אין משלי ג' פסוק כ ו, זאגט ער עוד יחייב ענין הבטחון, שידע עם לבבו כי הכל בידי שמים אין יעדן מצב, ובידו לשנות הטבעים ולהחליף המזל.

והא כתיב שטייט דאך אין פסוק בחודש הרביעי בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר ווען איז דאס ט' תמוז און שטייט שפעטער ותבקע העיר איז וואס זאגסטו אז ס'איז געווען י ז בתמוז ענטפערט די הייליגע גמרא אמר רבא לא קשיא כאן בראשונה וכאן בשניה אין בית ראשון איז געווען הובקעה העיר ט' תמוז אין בית שני איז געווען הובקעה העיר שבעה עשר בתמוז ווער ס'לערנט גוט די גמרא אין ראש השנה י ח דארט אין די סוגיא, י ח עמוד ב, איז דא אין קלארע ווערטער אז נאכן חורבן בית ראשון האט מען נישט געפאסט שבעה עשר בתמוז, האט מען געפאסט ט' תמוז. נאכן חורבן בית ראשון האט מען נישט געפאסט שבעה עשר, האט מען געפאסט ט' תמוז. פארוואס? ווייל בתשעה לחודש ותבקע העיר. ס'איז געווען ט' תמוז הובקעה העיר. רבותי, איך ווייס נישט קיין פשט, איך זיץ דא אבער מיט תלמידי חכמים גאונים, אדרבה זאל איינער זאגן א פשט. הובקעה העיר, די גמרא זאגט מ'האט געפאסט ט' תמוז, פארוואס? ווייל הובקעה העיר בראשונה, בית ראשון, איז געווען ט' תמוז.

איין פירצה עד הגילגל מגולגל אין שאול תחתית. די הובקעה העיר דאס האט שוין געברענגט שרף אפוסטמוס ספר תורה וואס האט געווען ביטול התמיד שוין אלס דין געברענגט א פירצה אין א גדר אין יראת שמים די אייבישטער זאל רחמנות האבן וויאזוי האט מען געזאגט ביי די סליחות די וואך גאנצע צייט די פזמון יום גבר האויב ותבקע העיר ס'איז געווען נאך פינף זאכן מ'האט גערעכנט ביי די סליחות נאך פיר זאכן אבער דאס איז געווען די זאך ותבקע העיר די בקיעת החומות א גדר אין יראת שמים דאס איז אנהויב חורבן פון א צרה פון א אידיש פאלק די אייבישטער שומר ומציל זיין די יוונים יוונים נקבצו עלי מען זינגט יוונים האבן געוואוסט עלי אזי וועט מען אייך עס פארן ווי זאגט מען ופרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמנים, דער עולם ווייסט וואס שטייט אין די גמרא אין שבת וואס זיי האבן געמאכט, ס'איז אריינגעגאנגען דער אייבישטער זאל אפהיטן, ושיקצו אבני המזבח, זיי האבן געמאכט געפערליכע זאכן, ניין, דער ניגון גייט, ופרצו חומות מגדלי, דאס איז די זאך, ופרצו חומות מגדלי, דאס איז די זאך, ווען ס'איז פריצת החומות, ס'איז דא א פירצה אין א גדר, דער אייבישטער שומר און מציל זיין, דער אייבישטער זאל אפהיטן. מ'דארף עס גוט וויסן, מען דארף עס גוט וויסן אביסעלע, צו ס'איז, צו אין די, אין די טעג בפרט אזוי פאר א בין הזמנים, פאר א בין הזמנים, דא וואס זענען נאך מוסיף מן הקודש על החול, די אייבישטער זאל אפהיטן דארטן, און פארשטייט וויסן, וויסן וואס דאס הייסט א גדר אין יראת שמים, די, איר ווייסט א, דער תוס' זאגט דארטן אין יענע, ס'איז דאך געווען די, בית המקדש איז דאך געווען נדבכין די אבן גלל, ס'איז געווען שיש, שיש שטיין. וויאזוי האט זיך פארברענט די בית המקדש? תוס' זאגט ס'איז געווען צוויי שורות שיש, צווישן די צוויי שורות שיש איז געווען האלץ, און די אז די פייער האט זיך נישט געקענט אנכאפן אין קיין שטיינער, ס'האט זיך אנגעכאפט אין די האלץ, צווישן, צווישן, בין הזמנים וואלט נישט געווען שריפת המקדש, פארשטייט? על כל פנים, פארשטייט מען ארום און ארום, בין, ווען מען רעדט פון גדרים אין יראת שמים, א גדר, א גדר, הובקעה העיר, די אייבערשטער זאל שומר ומציל זיין. ער פלעג זאגן הרב שבתי יודעלעוויטש ס'שטייט א פסוק דארט אין איכה טומאתה בשוליה האט ער געזאגט א זיס ווארט וואס הייסט טומאתה בשוליה איינער האט געזען די צווייטער האט א שיין טלית פרעגט ער ווי האסט עס געקויפט דא אין מאה שערים האט געקויפט דארטן ביי אים ער איז געגאנגען דארטן קויפן און ער האט געצאלט גוט געצאלט און דער מוכר האט אים אנגעזאגט הער זיך איין גיי אריין דארטן קעגן איבער צו איינעם און דארטן זע צו מאכן דארטן שוליים מחזק זיין די שוליים דארטן צונייען שוליים פארן טלית ווייל אז נישט קען זיך צונעמען די פעדעמען, מען דארף דארטן צונייען שוליים, צונייען שוליים זאל זיך נישט צונעמען, יענער איז געווען א אויבער חכם, מ'דארף נישט, א שיינע טלית, און ס'האט זיך טאקע אנגעהויבן צו עפענען, און ס'איז געווארן א טלית שכולו חוטים חוטים. איז ער אריינגעלאפן צום מוכר, האט געזאגט דו שעמסט זיך נישט, איך האב דיר געצאלט אזוי אויף צו קויפן משופרא דשופרא, און געגעבן זיבורית דזיבורית, זאגט די צודרייטע האט געגעבן שופרא דשופרא וואו די שוליים וואו די שוליים האט ער געזאגט טומאתה די גאנצע טומאה וואס די בחור איז געווארן נעבעך ווייל בשוליה די שוליים האט ער נישט געהיטן די גדר די גדר ופרצו חומות די אייבישטער זאל שומר ומציל זיין די גמרא דארף העלפן דעם סוגיא דארטן אין גיטין נ"ו ווער ס'געדענקט טיטוס די רשע איז אריינגעגאנגען בית המקדש וואס זאגט די גמרא נטל סייף וגידר את הפרוכת און ווען ער איז אהיימגעגאנגען זאגט די גמרא האט ער גענומען דעם פרוכת האט עס געמאכט כמין גרגותני פונקט ווי א סל פונקט ווי א קוישל און האט דארטן אריינגעלייגט כלי המקדש זאגט ער וואס איז געווען די ערשטע חורבן בית המקדש האט אראפגענומען דעם פרוכת דער פרוכת איז מבדיל בין קודש בין קודש ובין קודש הקדשים מען מפסיק א מען נעמט אוועק א גדר דארטן איז געווען די חורבן בית המקדש אראפגענומען דעם פרוכת דעם גדר יעדער איינער ווייסט דאך ווי ער איז געבארן געווארן און ווי ער און ווי ער דארף גדרים די גדרים היטן

פורים מאכעדיג די משנה. צו יעדער איינער מיט זיינע מיט זיינע הכשרים, ווי האט ער געזאגט דארטן? ער האט געזאגט דארטן לצורך פרנסה. איינער אריינגעגאנגען דארטן אין וויליאמסבורג דארטן עפעס א חתונה. האט ער מיר פרעג האט ער געפרעגט דארטן האט געזען די מוזיקאנט האלט אזא כלי האט ער געפרעגט ביסט נארמאל ווי האלטסטו אזא כלי? זאגט ער איך זאג דיר צו ס'איז נאר לצורך פרנסה מאכערס. האט אים געזאגט דו ווייסט איך מאך איך מאך דא חתונה די אנדערע וואך כ'האב דיר געוואלט נעמען אבער כ'קען דיר נישט נעמען האלטסט אזא כלי קען איך דיר נישט נעמען און דו ווייסט אז פונקט ווי מיר איז דא נאך דרײַסיק אזעלכע זיי קענען דיר נישט נעמען די נע פרנסה איז דאך נאר פון אייבערשטן זי רעדט מיט א אנדערע און זאגט ער איך זאג דיר צו ער זאגט איך זאג דיר צו זה לא זה זה לא הכלי הזה זה דבר אחר זה דבר אחר לגמרי

ווי אינגערמאן וואס וואס האט עס טאקע געדארפט האלטן אין שטוב מיט אלע מיט געדארפט געדארפט געדארפט און נעבעך עס איז ער וויינט נעבעך עס איז דאס איז דער אייבישטער זאל אפהיטן אינו דומה א שטוב וואס איז דא און א שטוב וואס איז נישטא דער אייבישטער זאל אפהיטן אינו דומה עס איז נישטא קיין זאך דער אייבישטער זאל אפהיטן מיר רעדט וועגן א חשובע אינגערמאן מיט אלצדינג אכטונג געבן גדרים און ירא שמים און א שיטה מדרגילגל נאך אזא נסיון, יעדער איינער ווייסט פון דעם, מיט אלע ווייסן, אבער די אייבישטער זאל אפהיטן, ווי האט מיר יענער געזאגט, אז די אינגערמאן, מיר האט גערעדט וועגן גאר א חשוב'ע אינגערמאן, זאגט ער, ביז היינט כ'האב געהערט די גאנצע צייט מ'טאר נישט זיין קיין אויבער חכם ווייל איך פארשטיי מיר פארצווייפלען נישט אויף זיך. יא. די אינגערמאן האט מיר געשריגן אז ס'איז נישטא, די אינגערמאן האט מיר געזאגט אז ס'איז נישטא קיין אזא זאך, ס'איז נישט קיין דמיון א שטוב וואס איז דא און וואס איז נישטא, מיט אלע מעשה'ס, מיט אלע, מיט אלע תורה, מיט אלע הכשרים. רבנים האבן געשריגן, דארפסט עס מיט אלסדינג, נישט אין שטוב, גיב אכטונג. ווי, ווי, ווי, ווי ס'ווערט תשעה באב אין א שטוב, די אייבישטער זאל שומר ומציל זיין.

מח מ, די געוויין דא די בגשמיות וברוחניות און חורבנות פון מקדשי מעט וואס ס'ווערט פון אידישע הייזער, זאל דער אייבישטער רחמנות האבן. און רבותי, לאמיר צוזאמען זינגען אן אנדער ניגון.

שכל היום יהיה טפל אצל האדם, די גאנצע טאג דארף זיין א טפל ביי די מענטשן, ועיקר הווייתו יהיה בשעת התפילה, עיקר הווייתו איז עס צו וויסן ביים דאווענען, כמו שכתב החבר במעלות החסיד, וזה איציק שמעלקא ולענ ד, ער מיינט דא דעם כוזרי.

אוי מאכסטו דארטן אלצדינג. דא א בריוו פון רבי רבי יונתן אייבשיץ, שמועסן און בקיצור, ס'איז געדרוקט אין ספר פרדס, אין שנת תקפ"ט, ער האט געשריבן דארטן, ער האט אים געשיקט א בריוו, דער גאון רבי אריה לייב עפשטיין, ער האט אים געשריבן, צו רבותי צו וועמען רעדט מען דא, צום יערות דבש, די אורים ותומים, די כרתי ופלתי, ער שרייבט אים בהיות ששמעתי, איך האב געהערט, שרום פאר הוד מעלתו הרמה, ביסט מאריך שמונה עשרה ראש השנה ביז קריאת התורה, כמעט עד קריאת התורה, והוא מחמת כוונת התפילה דנתרבה, האט גרויסע כוונות, ובחול הגידו לי בשמו, מען האט מיר געזאגט אין דיין שאין מאריך בתפלתו, אז אינמיטן יאר ביסטו נישט מאריך בתפילה. בכן בקשתי ביתרם הודיעני נא את דרכיך ואעיד על הישנאי כמוהו כמוני, איך וויל זיך אויך, איך וויל וויסן ווי אזוי זיך צו פירן. ענטפערט אים דער רבי רבי יונתן מיט דעם לשון, האמת איתו, כי בשביל ביטול תורה וגם רוב הטרדות טרם בואו לבית הכנסת, ובצאתי, עד שאני צריך חיזוק גדול ורחמי שמים לבל יתבלבל כוונתי בתפילה ואין לנו כח לשעה אחת, שרייבט אים, אך מכל מקום דו זאגסט איך בין נישט מאריך בתפילה, וועסטו וויסן אינמיטן יאר אויכעט ווען דער עולם האלט שוין ביי עלינו האלט איך נאך אינמיטן שמונה עשרה. אך מכל מקום זאגט ער, אין כל כך בקצרה ווי דו מאכסט עס, ווייל שעל רוב הציבור אומרים קדיש על עלינו ואני עדיין בעמידה זו תפילה זאגט דער רבי רבי יונתן איך האלט נאך אינמיטן שמונה עשרה ואם, יעצט הערט א לשון וואס ער זאגט, ואם כי ילעגו עלי וצחקו צעירים, מען לאכט פון מיר אויף דעם, הנני מהנעלבים בזה, איך ווער נישט נתפעל, וזה חלקי מכל עמלי, שעה זו שאני עומד לפני שומע תפילה, דאס איז די חלק כ'שטיי פארן אייבערשטן, וזה חלקי מכל עמלי, שעה זו שאני עומד לפני שומע תפילה, רבותי ווער שרייבט עס די אורים ותומים אויף חושן משפט, די כרתי ופלתי פון יורה דעה, אבער זה חלקי מכל עמלי, שעה זו שאני עומד לפני שומע תפילה, ווי זאגט ער כל היום יהיה טפל אצלו, די גאנצע טאג איז זיין טפל, די עיקר הווייתו פון א מענטש ער שטייט לפני שומע תפילה, זיי זיך מתבונן אביסל ווי זאגט דער רמב"ם, רבינו אברהם בן הרמב"ם ויפגע במקום, בלשון אפוינטמענט, דו טרעפסט זיך יעצט מיטן אייבערשטן, יא, מען האט געוואוסט ביי אידן אויסער וואס ס'איז דא הלכות תפילה, און אויסער וואס ס'איז דא כוונת התפילה, און אויסער וואס ס'איז דא זמני תפילה, איז דא נאך א נקודה, זאלסט וויסן דאס איז אפוינטמענט מיטן מלך מלכי המלכים, וואס דאס איז מעכב אין תפילה אין עומדין להתפלל אלא מתוך. זה חלקי מכל עמלי. ירא מתימן איז חלקי השעה שאני עומד לפני שומע תפילה. זיי זאגן דער בריסקער רב זאגט פאר פאר זיין זון רבי רפאל, איך ארבעט א גאנצע טאג שווער אין לערנען, איך האף בזכות דעם צו האבן א גוטן דאווען. א גוטן דאווען. א דאווען יעדער איינער אין זיין ווי ער דערציילט, דער קלויזענבורגער רב זיכרונו לברכה, פון זיין טאטן, פון רבי הערשל רודניקער, אז עס איז געווען, און עס איז געווען דארטן עפעס א אידענע אין קראקע, וואס איר א, עס איז דאך דא א אלטע בית החיים, ס'איז באגראבן דארט די רמ"א און די ב"ח, די, און מגלה עמוקות, און די, און די, מען געוואר שוין אפאר הונדערט יאר אז מען באגראבט נישט דארטן, אבער איר איז אריינגעגאנגען עפעס א פליגל אין קאפ, זי דארף, זי וויל, א שיגעון, זי וויל אז מען זאל איר באגראבן אין די אלטע בית החיים.

אין יעדן זאך, און נישט נאר אין בית החיים, פאר די לעבעדיגע אויך, פארשטייט? אין יעדן מצב, א איד זאל וויסן אין יעדן מצב, רשי זאגט דא א פסוק אין איכה, הער די לשון רשי, זאגט דא א פסוק אין איכה, צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי, צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי, קראתי שמך השם מבור תחתיות, זאגט רשי הקדוש. שבזמן שבא אדם במים עד מתניו, ביז די מתניו, עדיין יש תקוה, וועט ארויס גיין פון דא, אבל אם צפו מים על ראשו, איז שוין העכער, אז אומר אבדה תקוותי, איז אבדה תקוותי. אבל אני איני עושה כן זאגט רשי, אלא קראתי שמך השם, איך ווער נישט, איך שריי אויך, איך געב נישט אויף, קראתי אפילו שמים על ראשי. האט געזאגט אמאל די אלטע תולדות אהרן זכרונו לברכה, ער איז אמאל גאר האט געדארפט גיין וועגן געזונטקייט געדארפט גיין אין די וואסער אין ים האט אים די דאקטוירים געהייסן גיין ער איז געגאנגען אמאל אין ים און און נישט כמעט ער איז דערטרונקען געווארן דארט אין גרויסע מערבולות'ן ער איז געראטעוועט געווארן ממש בדרך נס האט ער געזאגט זיין אייניקל וואס מיינסטו ווען איך בין געווען דארטן אונטער די וואסער וואס מיינסטו וואס האב איך דארטן וואס איך האב דארטן געזאגט וידוי איך האב געזען ש ניין כ'האב געשריגן, טאטע נאר דו קענסט, העלף מיר! טאטע נאר דו קענסט, העלף מיר! ביז ס'איז געקומען א גל פון אונטן וואס האט מיר געגעבן א ווארף ארויף. נאר דו קענסט, העלף מיר! טאטע האט געוואלט. קראתי שמך השם זאגט רשי. און מ'האָט צו דער מים אַל ראשי און מאַלטי און עקזאָטיק און רוסיש און בראַשען און באָרט תחתיות, שוין בזמן שבאו אָדער מא מים אַד מאָסן און באַדייען יעשט תקוה, אַבל אום צופיר מים אַל ראשי, אַזוי האָבן מיר אויף דאָ די כבשי, אַבל אַני אינו עוסק קיין. נאָר כרוסיש שמך השם. יאָ, רבותי, די אַלע זאַכן, וואָס מ'האָט געשמועסט, צי וואָס מ'האָט געשמועסט פריער איבער אויף די בית המקדש, דעם אייגענעם בית המקדש, די גדר און יראת שמים,

וואס דען? זאגט ער, דאס איז וואס דער אייבערשטער ווארט פון דיר, דו זאלסט אנהייבן. דו זאלסט אנהייבן, איך מאך אלץ, איך מאך די אלע ניסים, דו הייב אן, גיי, מאך, ווען ס'רעדט זיך וועגן א גדר אין יראת שמים, מאך, טו, קנאק, ווען מ'רעדט וועגן תפילה, וואס ס'איז, ווען מ'דארף התחזקות אין אמונה, הייב אן, די לשון פון אלשיך הקדוש איז אזוי. לזה אמר, אויף דעם האט דער אייבערשטער געזאגט, כל אשר עשו,

בעט מיר, אויך אויף תפילה איז די זעלבע זאך, הייב אן, בעט מיר. די הייבסט זיך אויף, די זעסט ס'גייט נישט, איך קען נישט בלייבן אויף, איך ווייס שוין איך קען דאווענען, נישט גיין, בעט דעם אייבערשטן, פיר מיר נאכן וועג, בעט, רעד צום אייבערשטן, הייב אן צו טון, די רעשט וועל איך מאכן, ניסים וועל איך מאכן. די זעלבע זאך אין יראת שמים, די זעלבע זאך אין תפילה, די זעלבע זאך אין תורה, אין אלע זאכן. הקדוש זאגט דאך כי אין הקדוש ברוך הוא מבקש רק שיגול האדם אליו דרכו ויבטח עליו ויעשה. יא! הייב אן, רעד צום אייבערשטן, בעט פון אים. פינחס איז געווארן דא ניסים, אוודאי אז ער האט אנגעהויבן, איז געווארן ניסים. בקנאו את קנאתי, ששת לבו לקנא לשם שמים, אף שהשאר עשיתי אני. ווי זאגט די דברי ישראל? די דברי ישראל זאגט פתחו לי פתח כחודו של מחט. איז ער קען עפעס אריינגיין חודו של מחט? גארנישט. א פאדעם קען אריינגיין, וואס קען אריין? גארנישט. די טוסט גארנישט, אבער דאס ווארט פון דיר די אייבישטער, די האט טאקע א זאך וואס איז גארנישט. זאגט ער, אפילו הכי בפתחו פתח זה, הרי מראה סימן בעצמו שהנו רוצה בתשובה, והקדוש ברוך הוא עונה לעומתו בבחינת הבא לטהר מסייעין אותו, ופותח באופן שיכול ליכנס. יא. מסיים זיין, מ'האט שוין פריער מסיים געווען, מסיים זיין יעצט צום צווייטן מאל. מיט א ווארט פון הרב וואזנער, ער זאגט רשי זאגט די וואך, רשי זאגט אז ס'שטייט פרשת תמידין שטייט נאך וואס משה רבינו האט געבעטן פונעם אייבערשטן יפקוד קל אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יוציאם אשר יביאם מ'דארף דא איבערלאזן א מנהיג דער אייבערשטער זאגט קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו שפעטער שטייט פרשת תמידין וידבר השם אל משה לאמור צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי זאגט רשי הקדוש אז די אייבישטער האט געזאגט פאר משה רבינו עד שאתה מצווני על בני, ביסט מיר מצווה אויף מיינע קינדער איך זאל איבערלאזן א מנהיג, איך זאל אים מאכן א מנהיג, צוה את בני עלי, זיי זיי מצווה אויף מיר וואס? את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים, זיי זיי מצווה אויף מיר תמידין, פרעגט הרב וואזנער וואס איז תמידין? זיי צוה את בני עלי לייגן תפילין, צוה את בני עלי היטן שבת, וואס איז דאס פונקט תמידין? זאגט ער דו ווייסט וואס דאס הייסט דאס הייסט עבודת השם תמידות מקבל זיין א זאך און זאל זיין קבוע תמיד תמיד זאגט ער די לשון איך פארליינען הרב וואזנער'ס לשון כי בזה יבחן איש הישראלי אם מקיים את אשר קיבל עליו בין בחול בין בשבת בלי הפסק בוקר ערב א תמידיות אזוי איז הוא עיקר עבודת השם יתברך להצליח וכו' ביסט מקבל א זאך זאל זיין קביעות דאס הייסט צוה את בני עלי

מען קען עס אפילו נישט מערקן, און דאס איז מכפר אויף מיינע אלע עוונות? וויאזוי קען דאס זיין? א קליינע פיצל, מען קען עס אפילו נישט מערקן, ביליאר, מיליאנע אידן אין איין כבש, און דאס האט מכפר געווען אויף אלע עוונות מיינע, וויאזוי קען זיין? דו ווייסט וואס די תשובה איז? עס איז געווען תמיד. א זאך זיין די קלענסטע זאך ביסט מקבל בתמידות, דאס ביסטו מרצה דעם אייבערשטן, צוה את בני עלי. תמיד. תמידות. ווי קליין דאס איז. עס איז תמיד. עס איז תמיד. מען איז נישט מוותר.

ס'האט מיר געזאגט דא הרב הערשקאוויץ הייסט ער א פעטער הגאון רבי דוד הערשקאוויץ שליט"א האט ער מיר געזאגט אז מ'לערנט פשט אין א גמרא ער האט מיר געזאגט די גמרא זאגט דארט אין ברכות דף ד

אז נארמאל האט ער זיך אויפגעהויבן ביי נשף, אבער טאמער ס'איז געווען א חתונה, ס'איז געווען א זיץ, א טיש, ס'איז נאר אויפגעהויבן שפעטער אביסל חצות. ניין? פארוואס זאגט עס נישט די גמרא? נאר ס'איז נישט געווען ביי אים קיין מציאות, א חתונה, א טיש, א קביעות איז געווען א קביעות, מ'האט זיך געדארפט אויפהייבן חצות און אויפשטיין חצות. א תמידות. א קביעות. ארום און ארום. א קביעות אין אלע עניינים, אין אלע מובנים. איז געווען דארטן לעצטענס א איד פון עטליכע נײַנציק יאר, וואס זיין אייניקל נעמט אים יעדן טאג אין מקווה, און לעצטענס האט ער געזען די אייניקל אז ער גייט אן קיין זאקן, ער גייט אין מקווה אן קיין זאקן, און ער קומט אהיים טוט ער זיך אן די זאקן, איז אין אנהייב האט ער געמיינט עטליכע נײַנציק יאר, ער האט פארגעסן.

פרק כ"ו, פסוק א', ויהי אחרי המגפה, נאך די ווערטער ויהי אחרי המגפה איז דא א פיי, ס'הייבט זיך אן אינמיטן פסוק, אינמיטן פסוק א פיי, ויאמר ה' אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמור. פארשטיי נישט פארוואס מאכסטו נישט קיין נייע פסוק? מאך א נייע פסוק, מ'רעדט דאך ארום וועגן דעם. אדער אז מאכסט שוין א פיי מאך א נייע פסוק, וואס איז וואס ויאמר ה' אל משה וואס איז? אור החיים הקדוש שמועסט ארום, אבער די אלטע סקווערער האט געזאגט אז אז דא איז דא א פיי איי האט געדארפט זיין א נייע פסוק, ניין? די ניין וויל דיר ווייזן ויהי אחרי המגפה זיי ממשיך ווייטער מאך נישט קיין נייע פסוק זיי ממשיך ווייטער האסט א קבלה די זעלבע זאך ביי קבלה אויך האסט א קבלה פאר המגפה נאך המגפה די מיין קבלה דארף זיין ביזן סוף געגאנגען ווייטער באותו ענין ליפט אזא מורא'דיגע ווארט פונעם מהרל אויף דעם ענין וואס דער מהרל אליין שרייט אז ס'איז א דבר פלא מהרל זאגט עס אין נתיבות אהבת הריע פרק א', א דבר חידוש, ער זאגט אזוי, מצאתי כתוב בחיבור עין יעקב בהקדמת הכותב, שמצא בחיבור מדרש אחד, ער האט א מדרש, וואס די מהרל אליין שטייט און וואונדערט זיך אויף דעם לשון המדרש, די מהרל ברענגט דעם מדרש, אז די מדרש זאגט אזוי, בן זומא אומר, בן זומא אומר,

את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים עמד ער האט א לשון וואס איר האט נאכנישט געהערט אזא לשון חזל עמד רבי פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן פזי איר האט אמאל געהערט אזא לשון חזל עמד רבי פלוני על רגליו עמד רבי פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן פזי זאגט דער מהרל אויף דעם ודברי המדרש האלה פלאים הם נישט צו פארשטיין ער זאגט אזוי דער מהרל פרעגט בשלמא פסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בן זומא האט געזאגט פארשטיי איך ס'כולל כל התורה כולה

אלץ איז נאר די אייבישטער. גייט ארויס אינדרויסן איינער האט אים געגעבן א שטויס, אוי ווילסט זיך אפגעבן אויף צוריק, האט זיך צוריק געשריגן ס'אלץ די אייבישטער, וואס וואס וואס רעגסט זיך, האט זיך פארגעסן איז אה. ואהבת לרעך כמוך, און ווי האט ער געזאגט פארן דאווענען הריני מקבל עלי ואהבת לרעך כמוך נעמט יענעמס תפילין שמיצט עס דארטן, ער האט דאך יעצט געזאגט ואהבת לרעך כמוך, פארגעסן. זאגט ער, קומט אויף דעם בן פזי און ער זאגט, מצינו פסוק הכולל יותר, דו ווייסט וואס? את הכבש אחד תעשה בבוקר ס'בלייבט קבוע די צען מינוט אבער די צען מינוט איז קבוע קבוע דאס איז כולל יותר ביז דא זאגט די מהרל איך האב געזען דא אנדערע וואס זיי זאגן אז דאס איז די טייטש עמד ר' פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן פזי אז זאלסט וויסן אפילו נישט משנה וויאזוי דו הייסט עמד ר' פלוני על רגליו נישט משנה ווי דו הייסט טאמער האסט מקבל געווען דעם קביעות דעם קביעות איז א פסוק הכולל כל התורה כולה עמד רבי פלוני על רגליו